א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא, קודם האב איך געוואלט אנהייבן די וואך גייט דאך פרשת אמור, נישט פרשת אמור גייט די וואך? כ'מיין אזוי יא, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים, עניוועי כ'האב געוואלט לערנען אביסל חומש רשי, מענטשן פרעגן וואו שטייט עס, זאג איך ס'איז א פסוק אין חומש, ס'געווען ביי מיר היינט איינער און ער האט מיר געזאגט אז זיי האבן חתונה געמאכט א זון און זי האט חתונה געהאט מיט א מיידל און ווען ס'איז געקומען ליל טבילה פלעגט זי וויינען וואוי אזוי ווי די סאטמארע חנכת האט זי געוויינט האט נישט געוואלט גיין קיצור ער הערט מיך אויס ער זאגט איך הער דיך שוין אויס יארן דו ביסט מיין רבי דו ווייסט אפילו נישט וואס דו טוסט אויף מיט דיין רעדן בקיצור האט ער געזאגט עס מוז זיין אז זי איז געווען סעקשועלי אביוזט שוין האט זי גענומען צו סייקייעטריסט און ס'האט גענומען אינגאנצן אפאר צוויי מאל צו דריי מאל און זי האט געזאגט יא זי איז א וויקטעם און מ'האט זי געפרעגט ביי וועם זאגט זי ביי מיי אוין פאדער פרעגט זי וואט הי יוזט טו העוו סעקס וויט יו יעס צוויי צוויי א האלב יאר, קען יו אימעדזשין דיס? ניין! נעמט עס נישט צום הארצן, כ'בין ארויס וועגן זיין משוגענער מיט א צעדרייטער יא און ר' וויפיל זונות האב איך אין אוקריינע? פינף צו זעקס צו זיבן? דער וואס ארבעט ביי די סאטמארע מצות ביי די זאלוינים, ער האט נישט קיין זונות אין אוקריינע? ס'האט געארבעט דארט איינער אין די בעיקערי וואס איך האב אים געהייסן ר' אידל זאל אים ארויסטראגן, ער פלעגט מ'האט דארטן געבויעט די.

ניין, און אויכעט שנתחללה מן הכהונה על ידי ביאת אחד מן הפסולים לכהונה, אויב ס'איז געווארן פארשוועכט דורך איינע פון די אסורים אין די כהונה. יעצט וואס מיינט דאס? אזוי ווי לאמיר זאגן אן אלמנה צו א כהן גדול אדער גרושה וחלוצה צו א כהן הדיוט וואס איז נתחלל געווארן פון די כהונה דורך דעם וואס זי האט גענומען א זאך וואס מען טאר נישט, ונקרא חללה, און זי הייסט א חללה. אף על פי כאטשיג זאגט רשי שקודם לכן היתה גם כן אסורה לכהן, נפקא מינה שנפקא מינה אם בא כהן אחר כך עליה שחייב בשני לאוין אחד משום גרושה ואחד משום חללה. יעצט איך וויל נאכאמאל מודיע זיין פארן עולם אז אפילו ווען זיי האבן נישט חתונה געהאט נאר זי איז נבעלה בעילת אסורה למשל אז דער טאטע האט מיט איר געוואוינט וואס זי טאר קיינמאל נישט חתונה מיט איר טאטן, ווערט זי אויכעט א זונה, און א כהן טאר זי נישט נעמען, און די זעלבע זאך איז אויכעט אז טאמער א גוי האט מיט איר געוואוינט, טאר זי נישט חתונה מיט א כהן, ווייל זי האט א דין פון א זונה. אה, איך האב פארגעסן, מען לערנט יעצט איבער רשי אמור? כ'מיין אמור איז שוין געווען, ניין? איך בין שוין אליינס קאנפיוזד, ס'איז דא א איד וואס קאלט מיך אפ יעדע וואך וואסערע סדרה ס'גייט די וואך, און איך ענטפער אים יעדע וואך, כ'האב מיך אויסגעלערנט פון ר' משה פיינשטיין, זיין זון ר' דוד האט. געזאגט אז ס'איז געווען א פרוי וואס פלעגט אנקאלן ר' משה יעדן פרייטאג ווען צינדט מען היינט לעכט, און איר ווייסט וואס? א מורא'דיגע זאך, ער האט איר אלץ געזאגט ווען מוצאי שבת איז אויך, כאטש זי האט אים דאס נישט געפרעגט, ער זאגט ס'האט אנגעהאלטן אפשר דרייסיג יאר, עניוועי גייט יא עמער צו גייט נישט, כ'בין שוין אליינס קאנפיוזד וואסערע סדר ס'גייט, אבער דאס איז מיר זיכער אין דעם בין איך נישט קאנפיוזד אז ווען א טאטע וואס דאס איז א איסור ערווה וואוינט מיט א טאכטער מאכט ער איר פאר א זונה, איז במילא טאר א כהן מיט איר נישט וואוינען, יעצט זאגט מיר איינער היינט אז ער האט א פראבלעם, ווען ס'איז געקומען צו די ליל טבילה פון זיין פרוי איז געווען עק וועלט, מען האט זיך געמוזט ממש מיט קייטלעך שלאגן, איז זי קיינמאל נישט אראפ אין מקווה, זי האט געזאגט איך האב נישט געקענט איי קאדנט איי קאדנט, יעצט ווערט מען געוואויר וויי שי קאדנט, די מצב איז ארגער ווי מען מיינט, די טאטע האט איר גענוצט אלמאסט טו ענד א העלף יערס פאר סעקס, ווייל מען קען דאך נישט גיין היינט אין, ווי קען מען גיין היינט, עס גיין אין מאנהעטן, די אלע וואטער זאונעס איז צוגעשפארט, סאו הי יוזד די זאון, אזוי ווי לוט, ער איז דאך לוט'ס אן אייניקל האט ער זיך אויסגעלערנט צו יוזן די אייגענע. טעכטער. און איך זאג עס נאכאמאל וועגן דעם באריכות, ווייל סאך רבנים האבן מיך אנגעקאלט, נישט יעצט שוין לאנג צוריק, ווען איך בין ארויסגעקומען מיט דעם אז מען דארף וואטשן צו וועם ס'איז נבעל געווארן, האבן מיר רבנים געזאגט, פון וואו קענט איר אזויפיל, איר קענט דאך ממש אלעס. האב איך זיי געזאגט, ווייל דער רבי האט מיר געגעבן א פראסק אין חדר. משוגע מטורף וואס עטס זענטס. עניוועי, וויל איך ענק זאגן אז מען דארף זייער וואטשן, ווען איינער איז א כהן, זאל ער פרעגן די בתולה, אנטשולדיגט, דיד עניבאדי עווער רעיפט יו, אר העד אינטערקאורס וויט יו? ווייל טאמער נישט, די קינדער חללים. עס איז א שאד די טיים און די עפערט און די נעמסט א מיידל מאכסט זי אומגליקליך זי האט חתונה מיט א ישראל שי קען ליוו א העפי לייף. דאס איז איין זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. כ'האב געוואלט זאגן אפאר קלייניקייטן. קודם האב איך געוואלט זאגן אז איך האב ענק שוין לאנג געזאגט אז מען דארף נעמען און לערנען אונזערע קינדער אז זאלן זיך דיפענדן טאמער איינער קומט צו מיט א מעסער צו כדומה זאלן זיך דיפענדן. עס איז געווען די וואך אן עלף יעריג מיידל זי האט געשלאגן זיך מיט א גוי וואס. ער האט איר געוואלט ביי א באס סטאפ האט ער זי געוואלט אבדאקטן און קידנעפן און די פלארידע שעריף האט אים געכאפט אפאר מינוט נאכדעם און מ'האט אים איינגעזעצט ער איז דרײַסיק יאר אלט און מ'האט אים ארעסטעד אַכט שעה נאך די אינצידענט און מ'האט אלעס געכאפט אויף קעמרע ווייל היינט איז דאך ברוך השם אלעס דא אויף קעמרע און שי פאט הער וועי אז נישט וואלט מען זי אריינגעלייגט אין א קאר מ'וואלט זי גערעיפט און אפשר געהארגעט אויכעט און פארטיג יעצט די ווידיאוס ווייזט אז ער

מתרגם, און זי געווען זייער דערשראקן, און זי האט געהאט שמוציגע הענט מיט א בלויעם טינט, ווייל פאר זי האט ווען זי האט געווארט אויפן באס איז געווען אנגעשמירט די הענט, האט זי אים געזען אנצוכאפן דעם העמד איבעראל אזוי זיך צו שלאגן אז די בלויע טינט זאל ארויף גיין אויף זיין ווייסן העמד, און במילא העט מען קענען איידענטיפייען אז ער איז געווען דער וואס האט עס געוואלט טון. שטייטס רבותי, מען האט נאך אסאך צו לערנען מיט די קינדער.

גייז דיס העפענד אן א טוסדעי, אן א ווענסדעי דעט ליטעל גירל וואז בעק אין סקול. Oh my goodness, I mean law and order, you never know when you're watching a program like that how it can possibly help you. לעסענס לערנט. לעסענס לערנט, אקעי וויקטאר טענק יו. און דאס איז וואס איך לערן ענק, מען דארף אויסלערנען די קינדערלעך אין אלע חדרים און אין אלע מיידל סקולס, קאראדע, דזשודא, עס איז דא אזויפיל זאכן, מען דארף זיי אויסלערנען דאס, מען דארף זיי אויך אויסלערנען זיי זאלן לויפן, ווייל טשי, דו מיינסט זיי קענען בעסער לויפן פון דיר, אבער דו קענסט נישט וויסן, ווען דו ביסט איינגעשטעלט אינעם לעבן איז די אדרענעלין וואס דו האסט גייט אסאך שטערקער, יעצט אמת ס'האט אפאר סקרעטשעס, אפאר מיינער סקרעטשעס, אביסל טראמא, אבער העי זי איז א הירא, יעצט די פאליס האט געזאגט מיי מעסעדזש טו האר איז דעט שי איז א הירא, שי דיד נאט, און דאס וועט זי אונז אויסלערנען, דו זאלסט קיינמאל נישט אויפגעבן די זאקמארער בהמות די שקצים, דו האסט מורא געהאט פאר זיי, האסט נישט געדארפט מורא האבן, ביי אונז אין בית מדרש געווען ס'איז געווען יום טוב ווייסט מען רעדט זיך אביסל ווארט ביז שחרית ביז מנחה ביז מעריב בין איך געוואויר געווארן סודות וואס כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט מיין קאזין מענדי ראזענבערג מיטן אנדערן קאזין מיטן אנדערן קאזין זיין ברודער וואס זיי האבן די חסד של אמת זיי זענען געווען די גרעסטע לוחמים מען זאל מיך נישט אריינלאזן דאווענען אין די שול ווי איך בין געגאנגען דאווענען איינער זאל מיר מסביר זיין וואס האסטו מיט יענע שול? נחמן האט זיך אנגעדרייט, יעצט זאגט מיר מיין קאזין אז אויף די משפחה איז דא א גרויסע קיטרוג, כ'ווייס נעבעך איין ברודער איז אים אראפגעפאלן נעבעך מיט א עירפלעין ארייט, יענער איז מצה זיך צוריקגעכאפט, יעצט האט ער נאך א זון, יענער האט א זון וואס איז געווען אויפן טויטן בעט, נאר עס איז אים געווארן אביסל בעסער ברוך השם, ווער זענען זיי זאלן זיך אריינמישן, כ'האב אים געבעטן גיב מיר א פלאץ איך באגראב מיך דא, חסד של אמת, איך וויל ליגן דא אין אמעריקע מיט מיין משפחה, מיין די משפחה זאל קענען צוקומען, איך באצאל דיר געהעריג, און איך ברויך פון דיר גארנישט, קענסט מיך לייגן מיט מחלל שבתים, ווייל אז איך בין נישט געווען, דארף איך נישט קיין מורא האבן פאר זיי. עניוועי, זאגט ער, איך קען דיך נישט לייגן דא. פרעג איך אים פארוואס נישט, זאגט ער, ווייל דו רעדסט אויפן גאט, אויפן רעבן, אויף די רב מאטעלע און דעם גראבן אנגעפרעסענעם פיפל, אויף אים האב איך גערעדט. אוודאי האב איך גערעדט, ס'איז דא אסאך וואס צו רעדן. איינער האט א גע-קלאץ זיין זון, ער האט ארויסגעגעבן יעצט א בריוו אז דער טעם פון מירון, די אלע צרות קומט ווייל ס'דרייען זיך יונגלעך און מיידלעך אין די גאס און קיינער נעמט זיי נישט אריין. און מיין אייגענע קאזין שלום האט מיר אמאל געזאגט, נחום דו ווייסט וויאזוי מען ווארפט ארויס קינדער? מיך האט מען נישט געגעבן א טשענס, מען האט מיך נישט אריינגענומען, און נאכדעם איז נאך מיין טאטע געווען דער גרויסער פירער, און ער איז געגאנגען דעקן ר' מאטעל'ס בודזשעט, ווייל ר' מאטעל איז געווען אזא שוואכער מענטש, טאמער האט ער נישט געדעקט דעם בודזשעט, ער האט נישט געמאכט קיין געלט, האט ער עס געוואלט צושפארן, האט מיין פעטער געזאגט איך וועל ארום גיין, און ער האט עס געדעקט יארן לאנג, עניוועי, סא דאס איז די מעשה וואס דא גייט פאר, דאס איז וואס דא גייט פאר, נאכדעם זענען זיי געקומען אום יום טוב אריינגעקומען אין מיין שול, און זיי האבן מיר געזאגט אז זיי ווילן איך זאל קומען אין סאטמאר נאך יום טוב אין די אין די חדרים, פרעג איך וואס איז, זאגט ווען עס האבן מיר געמאכט נאכן ראזענבערג סטייל, יעדע טיר איז בערך צוויי פיס לאנג האט עס א גלאז, און אנדערטהאלבן פיס ברייט, אזוי אז די רבי קען נישט מער לייגן א טוילעט פעיפער און אראפ לייגן אויפן גלאז, און נאכדעם שטופט מען די קינדער, ס'נישט דא מער, די זאכן האבן זיך אויפגעהערט ברוך השם. שוין דאס איך האב יעצט געזאגט פאר די גאווערמענט אז איך וויל אז אלע מלמדים אזוי ווי אין פאבליק סקול זאלן גיין און לערנען סעקשועל אביוז און וואס מען טאר נישט און וואס מען מעג און זיי האבן געזאגט זיי גייען עס טון און עס איז א מוסר חזיר כהאב ענק אלע אין דר'ערד עטס זאלטס מיך קישן ווי די אידן האבן גערוהט פארשטייסט עס איז איינגעפירט דא א ווערטשאפט נישט מער עס איז א פיפיק זיי האבן פארלוירן די פרנסה יוסף דוד'ס ווייב שרייט זי האט נישט צו מאכן טשולענט זאג איך אים טשולענט? סם המוות זאלסטו עסן? טשולענט האט געהארגעט מען האט גענומען פאר בחורים מען האט זיי געגעבן די רויטע פיל און די רויטע פיל מאכט ס'זאל נישט ווערן קיין קישוי אבר כ'האב געוואלט וויסן ווי ס'שטייט אז ס'טאר נישט ווערן קיין קישוי אבר פאר א מאן כ'האב געוואלט וויסן ווי שטייט עס שטייט מען זאל נישט טראכטן פון שלעכטע הרהורים אבער שטעל דיר פאר דאס קינד ווען מען מל'עט אים איז ווי גרויס איז דער אבר א האלבער אינטש יא שטעל דיר פאר ווען דער סטרעטשט זיך נישט אויס משך די צען פופצן יאר ביז ער גייט חתונה האבן געווען א גרויסער מענטש. און א קליין פיפיקל האט ער געהאט עם ענד עם טשאקלעט בארס, געווארע וואס האט ער געהאט? גארנישט! דער אייבערשטער האט געמאכט ס'זאל זיך אלעס שיין צו צושפרייטן און צו צעלייגן, און שטעל דיר פאר ווען דיין פרוי סטרעטשט זיך נישט אויס, זי וואלט געבליבן מיטן קליינעם לאך אזוי ווי זי האט געהאט ווען זי איז געבוירן. נאר אונז האט מען אלעס אויסגעלערנט פאלש, קרום, משוגע, מטורף, מען דארף יענעם געבן מעדעצין, עס זאל נישט ווערן א קישוי אבר, הייבט זיך נישט אן, נישטא אזא זאך, עניוועי, האט זיך אפגעטון ביי אונז יום טוב אז ס'איז געווען א. שרעק, ס'איז געקומען אסאך פרעמדע מענטשן, און יעדער קומט פארציילן וואס זיי האבן אלץ מיטגעמאכט, ס'איז אנבעליוועבל, איז געווען דארטן איינער וואס זיי זענען געקומען, זיי האבן זיי האבן אוועק געמופט, ברויך נישט וויליאמסבורג, זיי האבן גענומען א מארגעדזש אויף א ברענד ניו הויז פאר הונדערט טויזנט דאלער, און ער האט עס געוואלט באצאלן אין אכט יאר, האט ער געמאכט גרעסערע פעימענטס, אכט הונדערט דאלער א חודש, ס'איז א דזשאוק, אונז דארף מען גיין ווייל איין ווייל זלמן לייב איז געשטאנען און געזינגען די אלע ניגונים מוצאי יום טוב, דער חזיר האט זיך דאך אנגעשטאפט מיט מיליאנען, און ער האט אויך אריין. איינגעשטופט זיין פיפיק, ער ווייסט וואס דאס הייסט משכב זכר, ער האט עס אויסגעטרייט מיט זיינע פרענדס, עניוועי, און אהרן אויך, דאן האט ער עס געטון אין די מקווה, סיגעטער מקווה איז די גרעסטע קילער, איך זאג אייך נאכאמאל איך ווייס ווער ס'האט נעבעך מאלעסטעט מענדעלע חזיר, סאו זאגן זיי איך זאל קומען זעהן צו די גלאז איז גוט, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, ווילאנג דו האסט נישט געלייגט איז געווען א פראבלעם, אז דו האסט געלייגט איז נישט קיין חילוק א האלבע אינטש ארויף א האלבע אינטש אראפ, ווייל זיי זאגן מיר זיי האבן עס געלייגט אזוי נידריג אז מ'זאל קענען גראד זעהן די סקין אזוי דורך. פון דורך. א רבי קען נישט מער לייגן די טוילעט פעיפער וואס ער האט געלייגט אין אונזער צייטן, פוי די חזירים, טוילעט פעיפער האבן זיי געלייגט. נאכדעם איז דא איינער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז ביי אונז אויכעט א מתפלל, ער איז א מעמבער, האט ער מיר געזאגט, איך האב מיך באקלאגט ווייל מ'האט מיר דורך געגאנגען די אלע מענטשן, די וואס האבן נישט געלאזט איך זאל ווערן א מעמבער, משה שלום'ן, זאגט ער מיר, דו ווייסט נישט, דו ווייסט וואס סאטמאר האט געלייגט א טעראר אקציע, דו האסט אן השגה? דו האסט נישט זאג איך ניין, זאג מיר, זאגט ער, מען האט מיך געסטראשעט, ער איז א איד וואס ער האט גארנישט מיט די קהילה נאר א מעמבער, ער האט אזא ווארט פונקט ווי איך, האבן זיי אים געסטראשעט אז זיי וועלן אים נישט לאזן דאווענען, ער דאווענט דאך דארט מיטן ערשטן מנין ווייל ער דארף זיין אין מאנהעטן פרי, האבן זיי געשיקט שלום'ס ברודער מענדי מיט יצחק, און זיי האבן ביידע אים געסטראשעט אז זיי וועלן אים נישט לאזן דאווענען דארטן אין די שול ווי דער רב שטינקט אוועק, מען טאר דארט אפילו נישט דאווענען, איז א גרף. של רעי, ר' מאטל'ס איידעם, דאס איז אויף בעדפארד קארנער ביי די הייוועי, ער איז אמאל דורך לעבן מיר, האב איך אים געזאגט רב לעבן, טאמער גייסטו אזוי אין א שול דאווענען ביסטו מכשיל יעדן, זאגט ער מ'טאר זיך נישט אפזייפן, זאג איך די פערד וואס דו ביסט, מ'דארף אזוי שטינקען? מ'דארף נעמען א וואש קלאט און מ'דארף זיך ארומוואשן גוט און מ'מעג די ערווה אויך אפוואשן, ער וואוינט מיט. ער שטינקט אַװעק און קומט אין שול, און יעדער דאַרף עס שמעקן. פֿוי! אַ גרויל! האָבן זײ אים געסטראַשעט, אַז זײ װעלן אים נישט לאָזן דאַװענען מיט יענעם מנין. יענער מנין האָט געמעגט אונטערגײן אַ לאַנגע צײַט צוריק, װײַל דאָרטן דאַװנט מען מיט אַ סיט-בעלט, אַז מע פֿאָרט אַזױ שנעל, אַז טאָמער עניטינג העפּענס, מאַכסטו אַן עקסידענט. קײן מענטש האָט נישט געטאָרט לאָזן אַזאַ מנין. נאָר װאָס? יעדער טוט, װאָס ער װיל. האָט מען אים נאָך געסטראַשעט, אַז מ'װעט אים אַרױסװאַרפֿן, מ'װעט אים אַרױסװאַרפֿן. איך האָב געװוּסט, סאַטמער זענען טעראָר, אָבער איך האָב נישט געגלײבט, װיזשניץ, מײַנע קאָזינס זאָלן זײַן אַזעלכע שקצים? ווער האט ענק אנגעדרייט? עטס אוינס די קאמפעני פון חסד של אמת, נישט קיינער, און אז וועסט זיך בייגן פאר זיי וועלן זיי עס נאך אוינען ביפאר יו נאו איט, באלד וועלן זיי ברענגען א מעשה אן עדות מען האט דיך געטראפן שטופן אין א טויטן, אזוי האבן זיי געזאגט אויף יחיאל'ן אויף אונזער קאזין, מיר האט מען געזאגט מען האט אים ארויס געווארפן ווייל ער האט זיך געשפילט מיט א טויטן מיטן פיפיק, פרעגט אים יענער ער האט נישט געוויסט אז עס איז דא א ווידיאו, פרעגט אים יחיאל וואס האסטו זיך געשפילט מיט יענעם, זאגט ער איך האב געוואלט זעהן צו ס'ווערט הארט, נאר באלד זאגן דאס אויף ענק אויכעט, עטס ווייסט דאך נישט מיט וואסערע גענגסטערס עטס האט צו טוהן, דער רבי זכר צדיק לברכה איז געווען דער אבי אבות הטעראריסט, ער איז עס געווען, נאובאדי איז גאנע דיניי איט, יעדער ווייסט וויאזוי ער איז אוועק געגאנגען פון קראלע, פון ארשעווע, און אין סאטמאר אויך, ער האט אנגעפירט די גאנצע מערכה, און דא אויכעט, דא אין אמעריקע האט ער אויך אנגעפירט, וועגן דעם האט דאך יעדער געציטערט, מען האט נישט געהאט מיט וועם צו טוהן, יעדער האט זיך געהיטן. ווייסט ר' חיים מאיר, אמאל דער רבי האט אים געפרעגט, ער וויל אים קומען וויזיטן אין ארץ ישראל, זאגט ער יא אבער איך כ'וויל אייך בעטן צוויי זאכן, קודם איך גיי דאווענען שבת ערב שבת זייער פרי, און נאכדעם איר זאלט וויסן איר קענט קומען עלעווע האלב צוועלעווע און נישט שפעטער, און דער רבי האט זיך צוגעשטעלט און שוין, פרעגט ער אים, זאג מיר, מען מעג נעמען די ווידערגוטמאכן? זאגט רבי חיים מאיר, זיכער, דו ביסט קראנק געווארן, מען דארף עס האבן פאר רפואה, האט דער רבי אזאלעכע קולות אויף אים געמאכט. ער איז אפילו נישט געבליבן אויסהערן, ער האט געזאגט נאך, טאטע פלעגט גיין דאווענען פרי און איז געגאנגען גראד דאווענען, האט זיך צוגעשטעלט צום עמוד, הודו לשם קראו בשמו כי טוב כי לעולם חסדו, נאך נישט געווען קיין מנין אין בית מדרש, אויפן וועג ארויף גייענדיג האט ער געוויינט מיט טרערן, ער האט געזאגט פאר די נאנטע דארט, ווייסט דער וואס האט מיר פארציילט איז דארט געווען, ער זאגט וואס האט ער געוואלט פון מיר? ער האט מיך געפרעגט א נארמאלע שאלה צו איך האלט מען מעג נעמען ווידערגוטמאכן צו נישט, וואס האט ער געוואלט הערן וואס ער האלט? דען דארף ער דאך מיך נישט פרעגן, האט ער דאך געוואלט הערן וואס איך האלט. ער האט דאך געוואלט הערן וואס איך האלט, וואס מאכסטו אזאלכע געוואלדעס? דאך מיך אזוי באליידיגט פאר גארנישט? ער האט געוואוסט וויאזוי צו פירן זיין קרעמל, און דאס איז די תירוץ פארוואס יעדער פרעגט אויב דער רבי איז גערעכט און מען טאר נישט די מדינה, פארוואס האט קיינער נישט געענט? בעלזער רב האט דאך געקענט ענטפערן, טשעבינער אה דער בעלזער רב איז דאך געווען אן אפיקורס און ער איז געווען א טיפש, אקעי פיין, אבער טשעבינער רב איז נישט געווען קיין אפיקורס און נישט געווען קיין טיפש. מיר האט דערציילט איינער וואס ער איז א תלמיד פון רבי לוי יצחק פון צעהלים רב, צעהלים רב האט זיך געטראפן מיט טשעבין רב און האט אים געזאגט שיינע חידושים און טשעבין רב האט שטארק הנאה געהאט און האט אים געלויבט האט אים משבח געווען יעצט רופט זיך אן ר' לוי יצחק אבער קיין טשעבין רב איז עס נאכנישט האט ער א שמייכל געטאן יעדער ווייסט ווער איז טשעבין רב געווען דער גאון גאון גאון הגאונים אין אונזער דור איך האב געזעהן תשובות טשעבין רב האט געשריבן מען האט אים אנגעפרעגט עגונות ער האט געפסקנט ער איז געווען אין סיביר און ער האט געפסקנט תקנות עגונות און ער שרייבט נאך יעדע תשובה מען זאל נאכקוקן יעדן מראה מקום ווייל כ'האב שוין נישט געזען פיר יאר א ספר פאר די אויגן און ס'קען זיין ס'שטייט אנדערש איך געדענק נאר נישט האט מיר געזאגט ווער ס'האט מעתיק געווען די תשובות פון טשעבינער רב נישט געטראפן קיינמאל אנדערש ווי ער האט געשריבן סאו בעלזער רב איז געווען א טיפש מ'מעג דאס שוין נאכגעבן מ'דארף שוין אלעס נאכגעבן מיט זונות איז ער נישט געגאנגען אין תל אביב קען זיין דאס אויכעט כ'האב מזל סאטמאר האט עס נישט געזאגט כ'האב עס נישט געקענט זאגן ווייל סאטמאר רב איז געווען א בעלזער חסיד איז ער געווען א טיפש אקעי א טשעבינער רב איז דאך נישט געווען קיין עם הארץ, נו אז טשעבינער רב איז געווען א תלמיד חכם פארוואס האט ער זיך נישט געזעצט אראפ ענטפערן? האט מיר דערציילט א תלמיד פון טשעבינער רב, ער לעבט היינט, ער האט געזאגט אז סאטמאר רב האט אים געזאגט כ'האב געשיקט פארן טשעבינער רב א חיבור דורך דעם מענטש און פארוואס ענטפערט ער נישט? האט ער געפרעגט טשעבינער רב פארוואס ענטפערט איר נישט דעם סאטמאר רב? האט ער אים געזאגט זייער פשוט ער ברענגט דארטן א מדרש אהער און א מדרש אהין סא בקיצור דארף איך אויסדרייען די מדרש אזוי און ער דרייט די מדרש אזוי ער וועט ארויסגעבן נאך פינף אזעלכע ספרים ס'זאל שוין בלייבן מיט דעם, מ'האט זיך נישט גערעכנט מיט און ווייל ער איז געווען א ווילדער מענטש מיט שלעגערס. מיר האט דערציילט איינער וואס ער איז געווען די וואס זיי האבן פארמיטלט אז סאטמאר רב האלט אז ס'איז א איסור גמור און אנדערע רבנים האלטן ס'איז א היתר האט ער געזאגט לאמיר זיך אראפזעצן איז ווען סאטמאר רב איז געקומען אויף ארץ ישראל אין תשי"ט האט מען זיך געדארפט אראפזעצן ווייל סאטמאר רב אליינס שרייבט אז על פי אז די רוב אחרי רבים להטות און ווען מ'איז אלע געזעסן און יעדער האט אויסגעהערט אנדערע'ס טענות האט מען דאס געטון בקיצור האט מען אויפגעקומען מיט די שיף צו פארן איז ער שוין געקומען אז ס'איז א איסור גמור אז ס'איז ביהרג ואל יעבור דעמאלטס האבן זיך אלע רבנים אוועקגעצויגן פון אים ביסטו צודרייט? מען רעדט דאך דא מ'גייט אן דן זיין מברר זיין הערט איר ס'איז שוין געווארן ביהרג ואל יעבור נו וואס וועט שוין ווערן נישט ביהרג ואל יעבור האבן זיך אלע אפגעלאזט קיינער האט נישט געוואלט מיט אים אפילו רעדן וועגן דעם סאבדזשעקט ער האט אנגעהויבן צו רעדן זענען זיך אלע צו צעגאנגען נישט געוואלט רעדן מיט אים הי העד איט פיקסד מעיד אפ היז מיינד פיקסד ענד דעטס איט און וואס קענסטו אים יעצט טון? עניוועי, סא דאס איז עס מסובב אים צו וויסן. מען האט געפירט א טעראריסטישע אקציע און דאס האט אויך צוגעברענגט אז קיינער האט נישט געטרויט צו צו גיין צו אים זאגן רבי מען שטופט קינדער אין די מחילה. געקומען צו מיר בחורים וויינען, כ'האב געדאווענט דארטן אין קליימער, דער מגיד שיעור זאגט יעדן טאג מוז מען גיין אין מקווה, פארוואס? ווייל אזוי וויל ער. זעט אויס ער האט ענדזשויט די אלע פעצלעך קוקנדיג אויף זיי יעדן טאג. און די בחורים פלעגן קומען וויינען, ר' נחום איר ווייסט וואס זיי טוען מיט אונז אין מקווה? האב איך געזאגט ניין. ניין, נישט ווייל כ'האב נישט געוואוסט, נאר כ'האב געוואלט הערן. סאו וויאזוי זיי שטופן אריין אין מיין מחילה שטופן זיי זיך אריין, זיי טאטשן מיך אן מיין אבר, זיי רייבן עס, ווי איך האב שוין געוואוסט. איך וויל נאכאמאל זאגן יעדן, ס'קומט יעצט זומער, זאלסט נישט לאזן דיינע קינדער גיין אין מקווה אליין, ס'קומט דאך די גרויסע לאנגע זומער נעכט פון פרייטאג צו נאכטס, און ס'טוט זיך אין די מקווה'ס א געשטופעכטס, זאלסט עס נישט צולאזן. און דו זאלסט מאכן נאך א זאך זיכער, אז דיין קינד גייט קיינמאל נישט אין מקווה ביז צו די ס'איז נישט זיכער נישט. ער באלאנגט נישט דארט. ס'איז געווען ביי אונז דריי מענטשן וואס האבן געדאווענט ביי אונז יום טוב. און אלע דריי זענען תלמידים פון סאטמאר. איינער האלב אנגעפארן, איינער גאנץ אנגעפארן, און איינער האט זיך נאך געהאלטן אביסל אזוי מיטן לבוש. זיי האבן אלע געזאגט ס'האט זיך אנגעהויבן אין די מקווה, מ'האט צומאלעסטעט. אלע האבן זיי געזאגט די זעלבע. און איך האב געוואלט איינער זאל הערן פון צווייטן, ווייל אזוי איז דאך נחום ראזענבערג א משוגענער. איך געב יעצט ארויס אזא ספר אז גאנץ סאטמאר וועט טאנצן און דארט גייט אלעס ארויס פונקטליך ווייל איך גיי ענק אויסלערנען אז ס'איז געווען א מלחמה און איך האב געווינען גיי איך עס נאכדעם באגלייטן אז ס'זאל בלייבן ביז משיח העט קומען וואס מ'האט דא אפגעטון מיט קינדער און מיט מיידלעך איך וויל וויסן ווי נחמיה וועבערמאן איז געקומען אז ער זאל מענטערן א מיידל דאס וויל איך וויסן עסט מיר דאס מסביר זיין וועל איך גיין ווייטער איך האב געמיינט אז בית רחל האט זיך אירע פרויען וואס זיי מענטערן מיידלעך ווי ס'איז געקומען אז נחמיה זאל האבן א גישה צו זיי א דריסת הרגל צו זיי און נישט נאר נחמיה ביי ר' אידל און עמפ איז די זעלבע חזיריי ביי די מיידלעך, מען רופט זיי ביי די טאטענס נאמען מיט אלעם, וואט קיינד אוו נאנסענס איז דיס? שלמה הערצאג זיצט אין קעמפ? ווער איז ער? איז א סאטמארער? וואס איז ער? ער האט זיך אריינגעשטעלט דארט ער איז סאטמאר אין קעמפ? ווער ברויך אים האבן? וואס האמער אונז מיט אים? ס'איז נישט דא קיין היימישע אידישע טעכטער פרויען צניעות'דיג? איך ווייס נישט אסאך מאל גיי איך אין א סטאר איך קויף איין דא דארט איך הער אויף די טעיפס שפילן אזאלכע דבר תורות פון פרויען, וועגן דעם זאג איך שוין לאנג, ווען פאר שבועות זאלט עטס נעמען דעם גאנצן שור מיטן חמור און שטעלן אין דעם שטאל אריין, און דעם שקאפ מיטן טראפ זאל מען שטעלן אין די מעדעצין באקס, אין די מעדעסין טשעסט, און מען זאל אנהייבן געהעריג צו לערנען די זעלבע וואס מען לערנט מיט די מיידלעך, אוודאי נישט א פרוי זאל עס פארלערנען, אבער איך האב אויסגעהערט, איך בין געשטאנען אין די ליין צו באצאלן אין די גראסערי, איך האב געהערט צען מינוט צו פֿופֿצן מינוט, פֿינף מינוט, איר װײסט, װי שײנע זאַכן זײ זאָגן? פֿרעג אײנעם, װער דוד המלך איז געװען, צי ער איז געװען פֿאַרן בעל-שם, צי נאָכן קאָזשניצער מגיד, זײ װײסן גאָר נישט. אָבער די פֿרױען װײסן, די מײדלעך װײסן. עס דאַרף מען טױשן דעם גאַנצן קוריקולום, און מע דאַרף אָנהײבן צו רעדן פֿון די אַלע זאַכן. יעצט גײט נאָך קומען בית-המקדש חורבן, דער ערשטער, דער צװײטער. פֿרעגט אײנעם, די װעלכער דער בית-המקדש אין חורבן? ער זאָגט, איר װילט האָבן דער פֿיפֿטער? זײ װײסן גאָר נישט. אינעם שקאפ און טראפ ווייסן זיי אויך נישט. איינער האט מיך אויפגעקאלט און זאגט מען זאל עס וויסן ער איז א אינגערמאן שוין אבער האט נישט קיין בארד ווייל נישט יעדן וואקסט א בארד נישט ווייל ער שניידט זיך נאר עס וואקסט אים נישט. ביינאכט איינע פון די נעכט פון שבועות איז איינער צוגעקומען האט זיך אזוי אריינגעשטופט אין אים אין די מחילה אזוי פרעגט ער אים וואט די העל דו יו וואנט דערנאך האט ער געוואלט עפעס ווייזן ער האט אים דערלאנגט אזא פאנטש אין די פעיס הערסט יענער איז אראפגעפאלן ער האט אים איבערגעלאזט טאמער וועט עטס זען אז איינער האט געהארגעט געווארן שבועות זאלט עטס וויסן א איד האט אים געפאנטשט וואס פאר א חוצפה איז דאס? און וועגן דעם טענה איך אז אפילו אינגערמאן טאר אויך נישט גיין אין מקווה טאר נישט ער האט א קליין בערדל ער זעהט אויס יונג און די חברה לאקערן היינט איז שוין נישט אזוי ווי עס איז געווען אמאל ברוך השם ס'קען מען זיך שוין נישט אזוי באקלאגן אבער איינער באצאלט די פרייז פאר דעם איך באצאל א ערליכע פרייז איך האב נישט ווי צו דאווענען איך האב נישט גארנישט נאר וואס אמאל בין איך געפארן אויף מירון מען האט מיך דארט געסטראשעט קיצור זאגט מיר מיין ווייב אויף זעהסט קוק אפילו מירון צו ר' שמעון קענסטו נישט קומען זאג איך דו נאר דו איך גיי צו ר' שמעון זאג איך איך גיי נישט צו ר' שמעון ר' שמעון קומט צו מיר ווייל איך היט אויף די קינדערלעך פארשטייסט וואס דא טוט זיך יעדער זארגט זיך פאר יענעם זארג דיך נישט יעצט איך וויל פארשטיין מען טאר נישט רעדן מיט די קינדער מען דארף צניעות וויאזוי האט זיך די רבי אויפגעשטעלט יום כיפור ביינאכט און געזאגט הוי זהיר ב איי אר אלע צרות קומען פון דעם? איז דאס א שמועס פאר יום כיפור ביינאכט? אפשר האט ער אזוי געהאלטן, אבער עס איז געווען א טעות, ווייל נאך יום כיפור האט מען אלעס פארגעסן עניוועי, האבן די מיידלעכן געגעבן וויי אר וויי אר, געפלאצטע קליידער, שמאלע קליידער, שוין ברוך השם דער שבועות איז דורך, ס'איז געווען פיין אין אלע שילן, מענטשן האבן מיר געזאגט אז מען לאט קיינעם נישט קומען מער, עלטערן, מען לאט נישט, זיי פאלגן, וויזשניץ האט ארומגעשיקט א הכנסת אורחים אז ווער ס'האט פלעצער זאל לאזן, מען.

כ'האב געפרעגט א שאלה פאר בדיקה זאגט ער אה מ'איז נאך אלץ עוסק אין די זאכן, כ'האב געמיינט מ'האט עס שוין אויסגעוואקסן די קינדערישע זאכן, נעבעך זיי וועפן אויך. וואס כ'האב געוואלט זאגן איז אזוי, די משמרת הצניעות האט געוואלט אז ס'זאל הייסן זיי האבן אויפגעטון דאס אידישקייט, אזוי ווי סאטמארע רעבעצן האט געוואלט אז ס'זאל הייסן אז די רבי האט געגרינדעט הצלה נישט הערשל וועבער, ווייסט דאך משוגענע זאכן, איז האבן זיי אנגעהויבן יעצט צו בלעימען די כלה טיטשערס מיט די חתנים טיטשערס וואס דאס איז אמת, איך. כ'האב געהערט וויאזוי מען לערנט פאר ס'איז אויך רחמנא לצלן איז למעשה איז האבן מיר דא נאך א נקודה אויכעט זיי האבן דעס געטוהן וואס זיי האבן געוואלט ריינוואשן זייער שייגעץ שטיק וואס ס'איז ארויסגעקומען ס'איז ארויסגעקומען אז זיי האבן א גאנץ לעבן געלעבט אין שייגעץ שטיק זיי האבן געכאפט גרויס געלט זיי האבן נישט אינזין געהאט דעם עולם גארנישט נאר דער עיקר איז אז זיי מאכן פרנסה איז וואס ווילן זיי יעצט טוהן האבן זיי זיך מיישב געווען זיי גייען בלעימען משמרת הצניעות נחום ראזענבערג יואלי רוט אמת יעדער האט זיך זיין

ענדערש וויינען אוי דאס איז אלל ראנג, עס איז אלץ ראנג, דאס טאר מען נישט צולאזן, און אונז דארף מיר וויסן איין זאך, בלעימטס נישט נישט שולי רוט, נישט דארטן שמילי ניימאן, די אלע זאלט עטס נישט בלעימען, בלעימטס ענק אליינס, עטס האטס אנגעמאכט א שטינק איבער די גאנצע שטאט, ס'טייטש אזוי אז א אינגערמאן טאר נישט גיין נאר משבת לשבת, ווען נישט איז ער א שייגעץ, א. חזיר, און דער רב גייט מיט זיין שוועגערין אינמיטן די וואך. דו ווייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז וואס דא גייט פאר, און דאס מוז זיך אויפהערן, ווייל די בי עס מוז זיך אפשטעלן. דאס קען מען נישט אזוי אנהאלטן. דו ווילסט נישט האלטן פון די תורה? האלט נישט, אבער רעד נישט יענעם איין אז דו האלטסט יא און יענער זאל דיך פאלגן. יעצט איז דא נאך אינטערעסאנטע נייעס, דער אהרן תשעה באב האט אסאך פרעשור, ער האט א זון מענדל א חזיר, און דער שוואגער זיינער דער מיזעלס איז אים א שטיקל קאמפעטישן, און יעצט האט זיך געמאכט א נייע זאך אז ער האט אים געשיקט אויף שבועות אויף ארץ ישראל זעהט אויס ער וויל עס אים איבערגעבן נישט פאר די בן אחותו אבער ער איז א גרויסע פערד ווייל דער בן אחותו ער הייסט אן ערנסטער מענטש ער, שמעון זאב, איז א שייגעץ טמא וואס ער האט געלעבט מיט אשת איש ער איז א שייגעץ טמא און ער האט אליין געזאגט פאר איינעם איך ווייס נישט דער עולם לויפט מיר נאך אזוי איך האלט דאך ביי גארנישט ער איז גערעכט ער האלט טאקע ביי גארנישט סאו אהרן אז דו ווילסט שטעלן עס זאל נישט זיין קיין מלחמה זאלסטו שטעלן א נארמאלן קאנדידאט זאלסט נישט שטעלן אזא אפגעפליקטן שייגעץ. גוטס. און שוין, פון די איבעריגע צד פון יו ט, ס'איז דיין ירושה, ביזט באגראבן, באגראב עס, אונז'מיר אלע זיין צופרידן, אבער עניוועי ברוגז אויף סאטמאר מיט אלע זייערע שייגעץ שטיק, באגראב עס און פארטיג. די גמרא לערנט אונז אז א שוטה איז אסור לרחם עליו, טאר זיך נישט מרחם זיין אויף א שוטה. איך וויל ענק זאגן א שגעון אינטערעסאנטע זאך ווי צודרייט אונז זעמער, שוטה ממ פ. איך וויל פארשטיין, האט מען געבויעט פארענטשעס, האט געדארפט זיין א מענטש וואס ער פארשטייט צו די פארענטשעס, וואס איז דאס? וואס זעמער אונז געווארן? משוגעים פון די גאס, אונז זעמיר דא א דאלער, די גאווערמענט האט געגעבן ביליאנס אוו דאלערס צו בויען די אלע שילן מיט די אלע חסידות'ן, און די זעלבע וויל איך אייך זאגן איז מיט בויען מקווה'ס אויכעט, ס'איז די זעלבע דרעק. איך געדענק ס'אין טאהש אמאל אזא שבועות געהאט האט זיך איינער געווארן לעקטריזירט אין די מקווה און ער איז געהארגעט געווארן און זי האט אזוי געמוזט ווארטן אויף חליצה ביז פֿינף זעקס יאר ווייל דער יבם איז געווען א יאנגסטער איך פארשטיי נישט יעדער מאכט טאקע וואס ער וויל זאגט מיר איינער ער מאכט מקווה'ס אין מאנראו פאר מאנראוער חברה מאכט ער דארט מקווה'ס ווער לערנט דיך חיים קאלמאן זאגט אים וואס צו טוהן חיים קאלמאן איז אן ענדזשעניר חיים קאלמאן קען זיך קוים אפווישן די הויזן. חיים קאלמאן געווארן אן אינדזשעניר, ער זאגט שוין וואס צו טון. אין וויזשניץ האט מען איבערגעבויעט די מקווה מיט אפאר יאר צוריק איז רבי חיים יאיר מערמלשטיין צי זיין ברודער, כ'געדענק נישט פונקטליך וועלכער, האט זיך געגעבן א גליטש אויס ווייל דער וואס האט געלייגט די טיילס אויף די פלאר האט געלייגט שיינע טיילס, אוודאי מ'גליטשט זיך דערויף, ס'איז אבער דאך בהמות, איך האלט א נייע זאך, ווען א חסידות עפנט א זאך זאל די רבי זיין דער ערשטער בהמה וואס ער זאל ארויפגיין אויף די פארענטשעס און זאל טאנצן דארט צען מינוט און זען צו ס'האלט אויס. און ער זאל גיין די ערשטע אין די מקווה און זען צו ער ווערט לעקטערזירט און זען צו ער גליטשט זיך אויס. דאס איז וואס דא גייט פאר. יעדער איז אן ענדזשעניר. מ'פארשטייט נישט אז יענער גייט אין קאלעדזש איז א ריזען פאר דעט. איז ממילא דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז א דרעק א שמוץ די גאנצע זאך. איך לאז נישט קיין טרער אויף די צוויי וואס זענען געשטארבן. איך זאג ברוך המקום שהרגהו. לערנט ענק אויס עפעס פון דעם. כ'האב דאך עפעס אויס אז געזען ווי זיי האבן עס צוזאמגעלייגט מיט מיט מיט. מיט שפעקעלינגען און גומי האט מען צוזאמגעלייגט דארטן די אייזענעס. עטס זענטס משוגע? אזוי בויט מען א פארענטשע? א זאך וואס וועט זיך שאקלען? ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט דעד ווייט. יעדער מענטש איז א דעד ווייט. כאטש ער לעבט אבער ער געט זיך אזוי א שטעל ארויף. נאכדעם איז דא שעיקינג ווייט. דו ווייסט אז ווען ס'שאקלט זיך. דאס איז אן אנדערע וועיט אינגאנצן. יעדער משוגענער, איך ווען איך גיי בויען א מקווה, קודם זעץ איך מיך אראפ מיטן ענדזשעניר און זאג אים אזוי, די מקווה גייט האבן אזויפיל און אזויפיל הונדערטער גאלן וואסער, דאס גייט זיך אויסקילן בייטאג און מען גייט דאס אנווארעמען פארנאכטס. דאס אלעס איז וויכטיג צו וויסן. לויט דעם בויט מען די וועיט און די שטארקייט פון די סעמענט און די אלע זאכן. נאנסענס דרעק ס'איז בהמות נישט געלערנט און נישט געזוכט. ט, ס'איז גוט אז ס'איז געשען, נאר מען דארף זיך אויסלערנען, ס'וועט נאך איינפאלן גאנצע בנינים פון די רעבישע זאכן. עניוועי, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, סעיפטי פירסט. יעצט איז ארויסגעקומען איינער פון די בלאגס זאגן דאס וואס איך האב גראד פארשטאנען, אז ס'קען זיין אן אראבער האט עס געמאכט. סאבאטאזש. ס'איז א נארמאלע זאך זאל מען עס מאכן, ווייל מען האקט פון זיי שטיקער יעצט. אבער יעדער האט געזאגט דו ביסט א משוגענער, יעצט זעה איך אז ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דאס איז אן ערנסטע שמועס אפילו. ווי פארלאזט מען זיך אויף אראבער? איך וויל אייך עפעס פרעגן, די אראבער דרייט זיך.

וואס איז דאס? דער אייבערשטער זאל אראפקומען און דיך וואטשן? איך האב געהאט אמאל א קאמפלעין פון בעלזער ישיבה וואס האבן געזאגט אז דער אראבער שטופט אין די מחילה פאר אלע בחורים, האב איך געזאגט אויף דאס קען מען גארנישט טון, זעצטס אים איין, זאגן זיי ער האט געסטראשעט ער העט הרג'ענען, זאג איך רבונו של עולם ווארפטס אים ארויס אדער שפארטס צו די ישיבה, קענסט נישט אריינשטעלן בחורים אין א סכנה, איך זאג ענק נאכאמאל מען דארף זייער וואטשן, סעיפטי פירסט, מען ענדיגט א בילדינג דארף מען ברענגען די פייער לעשער און פרעגן אויב ס'געשעהט א פייער ווי שנעל העט מען קענען עוועקיועיטן די מענטשן, און למשל אין באבוב מאכט. און דער גוי מאכט עס פרייטאג צונאכטס האב איך שוין אנגעזאגט און אין וויזניץ האב איך אויך שוין געשיקט א מעסעדזש אז זאלסט וויסן נאכדעם ווען דער גוי שטעלט צאם די זאכן דארף מען דורך גיין יעדן נאגל איי ס'איז שבת קודש דארפסט נישט מחלל שבת זיין דארפסט דורך גיין יעדן נאגל זען צי ער איז אריין אלל די וועי און צי די ראד סופארטער זאל נישט ארויספאלן ווען ס'שאקלט זיך די פארענטשע דאס איז א הונדערט פראצענטיגע זאך וואס ס'מוז זיין נאר וואס ביי אונז האט מען קיינמאל נישט געלערנט מען איז געגאנגען אין סקול מען האט דאך דאס אויכעט צוגענומען פון אונז. עטס ווייסט ווער ס'איז געשולדיג דאס וואס די צוויי קינדער זענען געהארגעט געווארן אין מירון? ווער ס'איז שולדיג אין מירון איז שולדיג דער גרויסער שייגעץ טמא. תולדות אהרן רבי. ער געדארפט האבן זיין עקסטער פלאץ דארטן א חיה רעה א אנטעסעמיט א קאמוניסט א שמוציאן און ווער ס'איז שולדיג דא אין די פארענטשעס ווייסט ווער ס'איז שולדיג דאס וואס מ'האט ענק נישט געגעבן קיין עדיוקעישן ס'גארנישט שטייט נישט אז א בחור טאר נישט האבן אן עדיוקעישן. איך דענק ער האט מיר דערציילט רבי אהרן דער בעלזער דעם פאפא רב'ס זון האט מיר פארציילט אמאל אז דער פאפא רב האט אים געזאגט ער זאל צאמקלאפן די נעגל די סוכה און ער האט געגעבן א זעמבע איין זעץ צוויי זעץ ער האט נישט געכאפט דעם נאגל האט דער פאפא רב געזאגט לאמיך דיך אויסלערנען ווי אזוי מען קלאפט א סוכה און ווי אזוי מען טרעפט א נאגל וואס האט דער פאפא רב יא געמעגט און אונז טאר מען נישט ווייל דאס איז דא אפאר פרומע הינט וואס האבן גענומען דעם רעבן מיט זיינע זאכן וואס ער האט אונז געוואלט אויסלערנען נארמאל און זיי האבן עס משוגע געמאכט. משוגע געמאכט די יוגנט, זיי האבן משוגע געמאכט דעם גאנצן עולם, דאס אלעס, און מען טאר נישט, און די רבי און געפוצטע קליידער, איך וויל אייך פרעגן א זאך, ס'איז אזא וויכטיגע זאך געווען מען זאל ארויסשטעלן געפוצטע קליידער, וואס איז געשען אז די יאר איז נישט געווען די אלע בולשיט מער, ווייל דער עולם קאקט אויף ענק און קיינער געבט מער נישט קיין געלט, אזוי איז דאך בטל געווארן די די גאנצע מלחמה קעגן מיר איז אויך אזוי בטל געווארן, די בני מרדכי, די ברוך מרדכי'ס קינדער, בני ארור המן'ס קינדער האבן געזען אז נחום ראזן געלאכט. האבן זיי געזאגט דו קענסט אים נישט אפשטעלן, דו קענסט נישט. מען האט נישט געקענט אפשטעלן נישט די ארגענעזעישן און נישט יענע ארגענעזעישן, ס'האבן זיך אלע אויסגעקאקט אויף די שיטה קדושה. אונז וויל מיר עס אפילו נישט הערן, אונז זעמיר עס נישט גורס און אונז זאג מיר ס'איז א בולשיטה. איז אריינגעקומען צו דעם רעבן האט אים משוגע געמאכט, האט אים צעדרייט געמאכט און ער האט זיך געזעצט שרייבן א גאנצן ויואל משה. נאכדעם פרעגט מען פארוואס האט בעלזער רב נישט געשריבן פארקערט, ווייל בעלזער רב האט נישט געוואלט מען זאל אים אויסהאקן די ציין, די די שויבן, דעטס אלל. געבויעט אויף דעם און האט אלע קינדער משוגע געמאכט. איין שונא האבן מיר, די ציונים, שפעטער געווען איין שונא נחום ראזענבערג, מ'האט צוזאמגענומען אלע פינף הונדערט קינדער פון דער ישיבה לאמיר שטיין פארן פראנט פון מיין הויז, מ'גייט פראטעסטירן, מ'גייט שרייען, ווייסט וואס כ'האב געטון? כ'בין נישט אנגעקומען דארטן, איך האב וואו צו וואוינען, מיר פעלט נישט קיין הייזער, מיר פעלט נישט קיין ריעל עסטעיט, איך האב געהאט וואו צו וואוינען, כ'בין קיינמאל נישט אנגעקומען דארט, זענען אלע קינדער געבליבן חוזק, און די בולשיטע האט זיך געענדיגט, מ'זאל נעמען די צייט וואס מ'גייט פאר די בולשיטע, מ'גייט. מאכן דארטן פראטעסטס, מען זאל לערנען מיט די קינדער וועיטס, מען זאל לערנען מיט די קינדער בעיסיקס אז זיי זאלן וויסן אביסל סייענטיפיק זאכן און אביסל נארמאלקייט, ענד דעטס איט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא איינער וואס שלאגט זיך אויכעט קעגן דעם גר צדק, ווייל. ער האט אלץ ליב צו זאגן זיינע מיינונגען און דעגרעידן מיך און דעגרעידן געוויסע מענטשן וועם ער דאזענט לייק, העי, הו דע העל איז הי? עניוועי, ווען ער האט נאך געגעסן סטעיק און העם און עגס אין פארטא ריקא, זעמער אונז שוין געזעסן ביי די גמרא. ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם. וויל איך דיר זאגן, מיסטער זילבערשטיין, דו ווייסט נישט מיט וועם דו שלאגסט דיך. דו מיינסט ער איז סתם א גר? העהעהה, אזוי מיינסטו? ביי אונז אין שול. דארט מעג איך דאווענען און ווי הייסט נאר די שול האט שוין פארגעסן וואס יעקב אויף שנה. איז יעצט וויל איך ענק זאגן אז כ'האב נאך געלערנט א מורא'דיגע זאך דעם שבועות. איך בין געווען עפעס איך האב זיי עפעס פארגעהאלטן א מעשה בדוים האבן זיי מיר געזאגט דו זאלסט וויסן סאטמאר האט געשיקט דא סטראשענען רב פישמאן און זיי האבן געשיקט צו סטראשענען משה שולמאן דעם פרעזידענט כ'האב געזעהן ער וויל נישט בשום אופן הערן. זאגט מיר יענער דו ווייסט מ'האט געסטראשעט אלע ווינדאוס גייען פליען. דאס איז דאך געווען סאטמאר אלע יארן, דער אלטער סאטמאר רב האט דאס אריינגעברענגט, ווען ער האט איבערגעלאזט א שטאט אינדערהיים האט ער איבערגעלאזט א חורבה ער אליינס נישט געקענט צוריק גיין דארט, ער סטראשעט, ער האט געמיינט ער סטראשעט, איז די חברה וואס זענען שוין נישט געווען פונעם אלטן דור פונעם יונגען דור האבן געשריגן צו רב פישמאן דו נעמסט אים אריין, דו האסט נישט קיין רעכט צו זאגן יא און ניין, דו טוסט נישט האבן א וואוט, און זיי האבן אים געזאגט וואס איז ראנג ווייל סאטמאר איז נישט צופרידן פון אים, וואס איז סאטמאר, ווער איז סאטמאר?

צו די פאליס אפאר מאל, און חוץ מזה, מען האט געזען ווי קאראפטעד ס'איז. קיינער איז זיך שוין נישט מתייחס היינט מיט א טעראריסט ארגענעזעישן ווי סאטמאר. עניוועי, דערווייל זיי זענען דורכגעגאנגען דאס גיהנום. ווי איז איינער האט זיך אנגענומען מארי נידעלמען, ער מיט זיין ווייב. זיי האבן געזאגט פארן ראביי, די ראביי האט מיר געהייסן ארויסגיין, נישט דער, דאס איז געווען שוין אן אנדער ראביי, פישמאן איז שוין געווען אויסגעוועפט דעמאלטס, האט זי געזאגט אז טאמער ראביי ראזענבערג קומט נישט דא, מאכט זי צו די שול, זי ברויך נישט קיין שול. פאר באראזשין האט געראטעוועט כלל ישראל. די וואך האב איך געזאגט א שיינע דרשה וועגן דוד המלך אז ער איז געווען א נעגלעקטעד טשיילד, ער איז געווען א קינד וואס די טאטע האט מורא געהאט ער איז נישט קיין כשר'ע קינד ער האט אים געשיקט אין די וואלד די בערן זאלן אים אויפעסן הי וואס א טיפיקעל נעגלעקטעד טשיילד היי טיים האב איך געזאגט און זעהסט וואס איז פון אים אויסגעוואקסן דוד מלך ישראל חי וקיים האב איך געזאגט דארטן תורה און ס'קומט צו נאך די תורה נאכדעם וואס איך ענדיג צו זאגן די תורה און מען גייט ארויף פאר קידוש קומט צו די פרוי טאקע מהרי'ס ווייב. זי איז א שווארצע, זי איז א גויטע, און זי האט זיך מגייר געווען, איז זי צוגעקומען און זי האט מיר געזאגט, איך וויל דו זאלסט וויסן, איך בין געווען אין פאבליק סקול וואן וואן סיקס, די ווארסט סקול וואס איז געווען, דראגס, מען האט גע'הרג'עט אלעס, האט מען אונז אריין געשטעלט דארט, און אונז האט מען אזוי אויפגעארבעט די פי עס, אז ס'איז געווען די גרעסטע און די שענסטע מאדעל פון א פאבליק סקול, זאגט זי, ס'איז געווען א רב וואס האט פארגעלערנט יעדע וואך וואס מען האט געמאכט די דזשענערל אסעמבלי, האט ער פארגעלערנט חובות הלבבות, אבער ער האט נישט געזאגט חובות הלבבות ווייל דאס טאר מען דאך נישט לערנען ער האט פארגעלערנט אזוי א מחיה און ס'איז אויכעט געווארן די בעסטע סקול אין די גאנצע בראנקס מען דארף אריינלייגן חינוך עניוועי סאו זיי האבן זיך אנגענומען פאר מיר איך האב אפילו נישט געוואוסט דאס כ'בין ערשט יעצט געוואויר געווארן דעם שבועות האט זיך ארויסגערינען ווייל ס'איז געקומען די עלטערערע מענטשן צו יזכור זיי האבן דערציילט וואס זיי האבן מיטגעמאכט פון די רשעים ארירים סאקמער קאקמער י. כמער באקמער די שיטה קדושה, זיי האבן געוואלט ברענגען משיח'ן, עניוועי בין איך געווען דארטן האבן זיי מיר דאס דערציילט אלעס וואס מען האט מיטגעמאכט, אז מען האט מיך אריינגענומען ביי אונז אין שול האב איך געזאגט זעהסט דאס איז די פארשאלטענע סאקמער רב מיט זיינע חסידים, בין איך אוועק געגאנגען פון דיר האב איך געזאגט ארויס גיי פון שול, איך קען דיך סוען, איך בין א מעמבער איך האב געצאלט אלע יארן געלט, נאכדעם האב איך געזאגט סקרו יו מיט דיין געלט אינאיינעם ס'איז עניוועי טמא און טרייף, איך האב נישט געוואלט מיט זיי האבן צו טון. לויפסטו נאך נאך אין יעדע שול וואס איך בין דיין בהמה? איז דא דארט איינער א האט זיך געשלאגן אין סאטמאר בית מדרש? צוויי מענטשן האבן זיך געשלאגן. זאגט יענער אים אפן קלאר, דו ביסט געווארן אויפן ישמח משה'ס ציון דער גאנצער פארשטייער, דו האסט מיך מאלעסטעט, האסט געשטופט אין מיין תחת. האט ער אים דערלאנגט א שאס, איז ער געגאנגען ער האט אים צוריק דערלאנגט, בקיצור איז מען געגאנגען מען האט ביידע איינגעזעצט, איז האט ער נאכגעלאזט די טשארדזשעס און ער נאכגעלאזט די טשארדזשעס. סאטמאר איז א שמוץ, א שמיציג הויז אלע יארן געווען, איינזעצן ביי זיי געווען די ערשטע זאך. נאָכדעם קומען זיי אַרויס, מע טאָר נישט גיין צו ערכאות, נאָר אַהרן און זלמן לייב האָבן געמעגט גיין. פאַרדרייט, ליגערס, ליג, ליגנערס, וואָס דו ווילסט. און זיי האָבן אַלץ געבעגט זייערע מענטשן. און היינט איז געקומען אַ פּוינט, וואו יעדער לאַכט פון זיי, און זיי ווילן נישט האָבן מיט זיי צו טאָן. די שיטה קדושה, אויב דאָס קען ברענגען משיחן, דער משיח איז שוין געשטאָרבן. אַזאַ משיח וועט נישט זיין. דאָס קען ברענגען משיחן, קנאה, שנאה, יענעם אַריינזאָגן, נאָר איך בין. עניוועי, סאָ דאָס זאָלט עטס וויסן, ס'איז געבוירן געוואָרן אַ סך זאַכן. סאך זייער אסאך זאכן בין איך געוואויר געווארן דעם דעם שבועות זענען געקומען עלטערע מענטשן מתפללים דאווענען. יעצט אויב א משוגענער גייט דורך אין די גאס און ער געט נישט אובאכט און א קאר פארט אים אראפ איז ער א רחמנות? זיכער נישט, ער איז א בהמה איז א מאבד עצמו די אלע חסידות'עס די אלע דארף מען נאכקוקן וויאזוי זיי פירן זיך אויף זיי בויען צו ס'איז דא א פערמיט צו ס'איז דא דאס צו ס'איז דא יענץ איך האב געבויעט א מקווה אין בית וגן אנגעברענגט אסאך סא איך האב געוואלט אוועקגיין גראד די ערשטע מינוט ווייל איך האב געזעהן אז דער וואס אוינט די בילדינג, איך האב געמיינט קודם ס'איז א קהילה, ס'איז איין שייגעץ אוינט דאס גאנצע, דער וואס אוינט דעם בילדינג, דער שייגעץ הערסט האט שוין געהאט אויסגערעכנט, איך האב אים געזאגט מען דארף האבן א ס'זאל ארויסנעמען די גרוך פון די טוילעטס פון אלעם אנישט וועט מען דערשטיקט ווערן אין בילדינג, האט ער אויסגערעכנט אז די פייפ פון די מי גשמים איז דאך דאס העכסטע פון דעם גאנצן בילדינג, ער האט שוין געהאט אנגעגרייט דאך דארט וועט ער עס אדורכפירן, איך האב דאך דאס געזעהן ווייל איך בין דאך אויכעט א קאנטראקטער. קיצור האב איך אים געזאגט פאר דעם רב דארטן בלייב מיר געזונט, נעם די גאנצע מקווה און שטופ עס דיר אריין אין די מחילה, עס איז גארנישט ווערט, דו האסט דא א שייגעץ וואס פאר פופציג שקל וואס ער שפארט זיך איין צו מאכן א מאוורר האט ער געוואלט נוצן דעם צינור פונעם בילדינג וואס איך ברענג אראפ מי גשמים, פרעגט דער רב און וואס איז שלעכט, זאג איך וואס הייסט און נישט אין מכשירים, די ערשטע פרק, ס'איז נישט אין מקוואות ס'איז אבער אין מכשירים, אז ס'איז שאובין איז שאובין. זאגט ער ער האט עס נישט געוויסט, זאג איך איך ווייס עטס קענטס גארנישט ס'איז עטס פוסטע עם הארצים, אלעס איז רבנים און אלעס קען באשטיין צו מאכן אלע גניבה'לעך, פרעג איך אים וויפיל מיינסטו קאסט צו מאכן א געהעריגע מאוורר, בין איך ארויף געגאנגען אויבן אין די גרויסע מקווה, דארט איז דא א גרויסע מקווה די שטאטישע, האט ער מיר געזאגט ס'קאסט פיר טויזנט שקל, פאר טויזנט דאלער האט ער געוואלט מאכן א פסל'ע מקווה פאר אייך און קיינער וואלט עס נישט געכאפט, נאך א מזל איך ריר מיך נישט אוועק, ווען איך בוי א מקווה בין איך פטור מן. קריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. א גוטן א פרייליכן שבת, זייטס געבענטשט.